יעדע יונגע שוויצער מיינט אז איך האב נישט קיין פול פעידזש עד מיינט איך בין א לוזער. דיס איז האו טו מעיק א מיליאן דאללערס. וויאזוי קען א לויער דיך זאגן וואס צו טון אין אזא פאל? ער האט נאך קיינמאל נישט געהאט אזא פאל.
קעיטערערס, סקולס. הי'ז גאנא סירקל בעק. די ביוטי אוו העווינג אן אינוועסטער.
כ'ווייס נישט וואסערע קוגל ער עסט. ניין ביי טויטו מאבירס טעם מעיל. א טרעוול עידזשענט טאר נישט רעפלען א טיקעט קיין ארץ ישראל אויף לענגער וועג. רייט דער'ס מיליאנעירס ענד פור פיפעל נאו מעטער וואט. היינט האמיר אונז די זכיה צו האבן הרב ר' סאמע גינזבערג נאכאמאל אויפן פאדקעסט, אונז האבן דיך געהאט די ערשטע מאל, און אונז האבן נישט אנגעקומען ווי אונז האבן געוואלט אנקומען צו, אונז זעמיר דורך די גאנצע אינטראדאקשן, באט נישט עקטשעלי אנגעקומען צו די קשיות ווי אונז האבן געוואלט אנקומען צו, סאו יעצט אז ביסט געקומען קיין אמעריקע, איך ווייס דו האסט נישט געהאט קיין צייט, און שכוח נאכאמאל פארן מאכן די צייט, און האופפולי גייט מען היינט קענען דורך טוהן אלעס וואס אונז האבן געוואלט רעדן לעצטע מאל, און ענדיגען פאר די צווייטע פאדקעסט, ווייל די.

פיטעלע. פיטעלע. פיטעלע. די עפיסאד איז געספאנסערד ביי פיטעלע. וואס אונז האבן געוואלט רעדן לעצטע מאל איז פון סייקאלעדזשי, סייקאלעדזשי איז א זאך וואס יעדע ביזנעס אונער באמפט אריין אין, און זייער ווייניג ווייסן ווי אזוי עס צו עקסעקיוטן, ס'מיינט מען טוט אלעס, מען ראנט די ביזנעס אזוי ווי מען וויל דאס ראנען, באט די סייקאלעדזשי פארט לייגט מען זיך נישט אריין פולי אינטו איט, און מען ווייסט נישט ווי אזוי צו טון, סאו וויל איך וויסן פון אייך ווי אזוי. א מענטש גייט אריין אין א א געשעפט, צי ער גייט אריין אין א רעסטוראנט, צי ער גייט אריין אין א קאמפיוטער סטאר, א מענטש גייט אריין אין עפעס א געשעפט, און בשעת ער גייט אריין זעהט ער א צווייטע מענטש וואקט ארויס מיט א נייע לעפטאפ, שטייט כ'ווייס דעל, כ'ווייס וועלכע מאדעל נומבער, אוטאמעטיקלי גייט ער זיין נוטה ערגעץ א סערטען פערסענט מער ווי פריער צו קויפן די לעפטאפ, פארוואס? ווייל ווען א מענטש זעט אז א צווייטע מענטש וואס איז נישט די מוכר, א מענטש האט דא גארנישט איינגעלייגט, א צווייטע מענטש געקומען געקויפט ארויסגעגאנגען מיט די לעפטאפ, פארשטייט ער, אז יענע לעפטאפ איז א גוטע לעפטאפ, א ראיה, יענער האט עס געקויפט. אין א רעסטוראנט א מענטש גייט אריין, און ער פרעגט וואס האט מען, וואס איז היינט די זאך, אוי, די סעלמאן די בעסטע, נעם די סעלמאן. טראכט ער, אפשר די סעלמאן איז די לעצטע שטיקל געבליבן, און די באלעבאס האט געזאגט פאר די וועיטער, אויב היינט ביינאכט פארקויפסטו נישט די שטיקל סעלמאן, יור פייערד. ווייל מארגן דארף מען עס שוין ווארפן אין גארביזש. וויאזוי ווייס איך אז באמת די סעלמאן איז גוט? אבער אויב איך קום אריין, די נעקסטע מענטש זיצט ביי די נעקסטע טיש זיצט און עסט סעלמאן אזוי מיט די גאנצע דחילו ורחימו, פארשטיי איך אז די סעלמאן איז טאקע גוטע סעלמאן, און ווען די וועיטער רעקאמענד די סעלמאן, וועל איך עס נעמען, ווייל איך פארשטיי ס'איז גוט פון א צווייטן. דאס איז ווי סייקאלאדזשי ארבעט, און. דאס איז מסתמא די ערשטע אבער גרינגסטע עקזעמפל, מענטשן זאלן אליין קענען מודה זיין פאר זיך אז ס'ארבעט אויף זיי, נישט נאר פאר יענעם, ס'ארבעט אויף זיי אויכעט. ס'איז דא א בוק, איך זאג נישט, ס'איז נישט קיין אידישע בוק, ס'איז א פראפעשענעל בוק, ס'הייסט אינפלוענס, די שרייבער פון די בוק הייסט דאקטאר ראבערט שיאלדיני, אז איינער וויל וויסן וויאזוי מ'ספעלט זיין נאמען, CIALDINI, דאקטאר ראבערט שיאלדיני, און ער האט געשריבן א בוק, ער האט שוין מער ווי איין בוק, און ער האט שוין נאכדעם געמאכט יעצט א נייע ווערזשאן פון זיין בוק, די בוק הייסט אינפלוענס, און דאקטער ראבערט טשיעלדיני האט געטון זייער א פשוטע זאך, ער האט גענומען זאכן וואס יעדער איינער ווייסט, אבער ער האט אויפגעוויזן סייענטיפיקלי אז ס'ארבעט. סאו האט ער דארטן זיינע רולס, מ'קען פארברענגען די גאנצע, כ'ווייס נישט וויפיל שעה מ'גייט דא יעצט זיצן, אבער מ'קען פארברענגען די גאנצע צייט נאר אויף דעם אליין, נישט אז דאס איז די פלאן, אבער מ'קען, אזוי טיף און אזוי גוט און אזוי חשוב איז עס, און איך רעקאמענד יעדער מענטש וואס וויל פארשטיין די סייק וויאזוי ביזנעס ארבעט באמת זאל ליינען די בוק, און די בוק איז בעסיקלי איינע פון די פאונדעישן פאונדעישענעל זאכן א מענטש דארף וויסן ווען ער איז אין ביזנעס. ס'איז אמאל געקומען צו מיר א מענטש וואס האט א דזשולערי סטאר, און ער זאגט צו מיר איך זאל אים העלפן פארקויפן נאך דזשולערי. מסתמא ווייסן ענק אלע אז אין א מ'גייט אריין אין א זילבער געשעפט, א דזשולערי סטאר, איז דא צוויי טירן, און די צוויי טירן, איך האב נישט געוואוסט אלס קינד דאס, כ'האב נישט פארשטאנען אז ס'ארבעט אזוי, כ'געמיינט ס'איז סתם דא צוויי טירן מ'זאל נישט קענען גנב'נען, מ'קען נישט אויפמאכן ביידע די טירן אויף איין מאל, ס'איז אלעמאל אויב די פראנט טיר איז אפן, אזוי ווי מ'ווארט אין א קעידזש פאר אפאר סעקונדעס, איין טיר איז אפן די צווייטע פארמאכט זיך, איין טיר פארמאכט זיך די צווייטע עפענט זיך, פארוואס? כדי מ'זאל נישט קענען באגנב'נען די פלאץ נישט קענען אנטלויפן מיט אלע זאכן. נא, וואס געשענט? א מענטש קומט אריין אין די קעידזש, פארמאכט די טיר, מ'באזט אויף די אנדערע טיר, גייט אריין אין די געשעפט,

מילא, האב איך געזאגט פאר די, כ'האב מסביר געווען די זאך פאר די דזשולערי סטאר אונער, כ'האב געזאגט ווען א מענטש קומט אריין, גיי אין די בעק פון די סטאר, ער קען נישט, ער קען נישט באגנב'ענען ווייל ס'דא צוויי טירן, גיי אין די בעק פון די סטאר, גיי צו דיין וואטער מאשין פון דיער פארק צי וואס, נעם א טרינק וואסער, מאך שהכל, קוק אויף מיט די קעמערעס מ'זאל דיך גארנישט באגנב'ענען, און נאכדעם ווארט, געב אים אפאר סעקונדעס צו פילן קאמפארטעבל אין די סוראונדינגס וואו ער איז אין די געשעפט, קום ארויס און זאג גארנישט. און ווארט ביז דער מענטש זאגט. איך קען זען די זייגער? עקסקיוז מי, האו מאטש איז דעט? די סעקונדע וואס דו האסט אים נישט געמאכט זאגן עפעס וואס שפעטער אז ער וויל קויפן דארף ער זיך סותר זיין, האסטו געהאלפן מאכן די סעיל נענטער. אסאך מאל, דרך אגב, אסאך מאל א מענטש איז גרייט צו קויפן, און דער סעילסמאן, דער מוכר זאגט עפעס וואס שטופט אים אוועק פון קויפן. אינסטעד אוו מעקינג די סעיל העפען, הי סעיס סאמטינג דעט עקטשועלי ריפעלס די קאסטומער פראם בייאינג. ס'איז זייער זייער אסאך סייקאלעדזשי, איך קען געבן נאך און נאך עקזעמפלס, באט. ווילסט געבן אן עקזעמפל ווי אזוי א קאסטומער וואלט געקויפט עפעס און ער האלט ממש ביים קויפן דו קענסט רואינען די סעיל. איך האב די וואך גערעדט, היינט איז זונטאג, יעצט זונטאג ביינאכט, איך האב גערעדט מיט א קליינט פאר שבת, און ער האט עפעס א מין ביזנעס, און ער האט געוואלט מאכן א רעפעל, א יעדע איינער וואס קומט אין די ביזנעס קען אים געווינען די זאך, סאו לאמיר זאגן איז א טרעוול עידזשענט, האט ער געוואלט מאכן א רעפעל, א טיקעט קיין ארץ ישראל אויף לג בעומר, למשל. מען רעדט ווען וועלט איז געווען וועלט יא אקעי געקענט פארן קומען האב איך אים געזאגט איך האב מסביר געווען אויך סייקאלעדזשי פון א צווייטע נקודה פון די זעלבע צוריק צו די זעלבע פוינט איך האב אים געזאגט א טרעוול עידזשענט טאר נישט רעפלען א טיקעט קיין ארץ ישראל אויף לג בעומר א טרעוול עידזשענט דארף גיין צו די קאר דילער נעקסט דאר און זאגן קוק אהער איך וועל מאכן א גורל ווין א טרי יער ליס, דו מאך א גורל טיקעט קיין ארץ ישראל פאר זעקס מענטשן מיט די גאנצע האטעל מיט די גאנצע מעשה, פארוואס? א מענטש קומט אריין א טרעוול עידזשענט, העלא יא איך וויל טיקעטס קיין ארץ ישראל, איך וויל טיקעטס, ער זעט א סיין אויף די וואנט ווין האול פעמילי טו ארץ ישראל, יו דזשאסט ריפעלד דעם פראם בייאינג ביקאוז ער איז אריין געקומען קויפן און דא זעט ער א זאך וואס איז נישט צו קויפן, יו נעווער עווער עווער און ס'איז א טעות וואס. מענטשן מאכן אלל דעי לאנג, יו נעווער רעפעל אוף די אייטעם דעט יור סעלינג. סאו וועלכע זאכן זאלן אונז אויפרעפלען? אונז ווילן יעצט מאכן א גיוועוועי? וועלכע זאכן וואלט געווען א גוטע איידיע פאר אונז צו צו געבן? עפעס וואס האט מיט אונזער ביזנעס? ס'גייט פארקערט. אונז
צאלן מיר נעמען גענוג. ס'גייט פארקערט. ס'גייט. ווער די מענטשן וואס געבן, כ'וועל נישט דערמאנען אנדערע מענטשן אין די מידיע, כ'רעד נישט ממש וואס ענק טוען, באט ס'דא גענוג נאך, די וואס הערן אויס וואס ווייסן פון וועם, די טייפ פון מענטשן וואס איך רעד, דא גענוג נאך מענטשן, זיי באקומען אדווערטייזערס וואס צאלן נישט קיין געלט צו אדווערטייזן, אבער וואס זיי באקומען איז, זיי באקומען ביי יענעם קרעדיט אין זייערע מין ביזנעס צו קענען, און דאס געבן זיי פאר פרייזעס פאר זייער צוהערער, און דאס איז די חד גדיא. ס'דא א אונז האבן געמאכט פאר אונז האבן אנגעהויבן די פאדקעסט האבן אונז געמאכט א זאך אז מענטשן זאלן קענען אריינשיקן קשיות האט איינער אריינגעשיקט אז ער געוואלט עפענען א ביזנעס באט ער האט נישט קיין פאנדינג די קוועשן איז צו ער זאל קודם בעטן געלט פון זיין פעמילי אדער פרענדס נעמען א לאון אדער אריינברענגן א פארטנער אין זיין ביזנעס און וואטעווער דו ענטפערסט זאלסטו געבן א הסבר פארוואס די זאך איז מער ווי די אנדערע, ס'מיינט אז טאמער דו גייסט ענטפערן פארטנער, וויי איז א פארטנער ווערט מער ווי לאמיר זאגן בארגן געלט פון איינער וואס דו דארפסט קיינמאל נישט האבן קיין שותף לעולם ועד אין א ביזנעס. אקעי, סאו די שאלה איז א באנטש שאלות, מ'דארף צוטיילן, יעדע שאלה איז א גאנצע וועלט פאר זיך. נאמבער וואן, איך בעט איבער די עולם אז טאמער איך וועל איבערזאגן עפעס וואס איך האב שוין געזאגט, און יו קען סטאפ מי איף איי ריפיט מייסעלף, באט איך ווייס דאך נישט, איך געדענק נישט וואס איך האב דעמאלטס געזאגט צו קענען וויסן אויב איך זאג איבער, אויב איך זאג איבער נישט דווקא. איך האב דא גערעדט ווען די ערשטע מאל איך בין דא געווען וועגן אז איך האב א קלייענט וואס זיין ערשטע נאמען איז דובי. וועלכע סטארי? איף יו דאנט קנאו דעט, יו דאנט איי דידנט סעי איט, לכאורה. איך האב א קלייענט וואס איז מיין עידזש. נישט נאר ער איז מיין עידזש, נאר איז אויך געווען אין מיין קלאס פון קינדערגארדן ביז נאך כיתה ג', כיתה ב'. און היות ס'איז געווען אין מיין קלאס, ער געדענקט מיך פון אלס קינד, ער געדענקט וויאזוי איך האב דעמאלטס אויסגעזען, וויאזוי איך האב דעמאלטס גע'עקט, אביסל נישט אזוי סאפיסטיקירט ווי היינט, אבער א משהו ווייניגער. און ווען ער האט געקומען צו מיר ער דארף העלפ אין זיין ביזנעס איך זאל ער וויל עדווייס פון מיר, פאר מיר איז דאס געווען א מורא'דיגע וועלידעישאן, ווייל די שווערסטע מענטש צו קאנווינסן אז דו יכול'סט איז מענטשן וואס קענען דיך פון פריער. דאס הייסט, ווען איך בין אריין אין מארגעדזשעס האב איך אנגערופן מיין ערשטע וואך מסתם א געוויסע

אים רופן זעקס חדשים שפעטער, דאס הייסט ווען איך וואלט ווען געגאנגען צו א שמחה, איך וואלט אים געטראפן, און איך וואלט געזאגט סא מע וואס הערט זיך, און איך וואלט געזאגט כ'בין אריין אין מארגעדזשעס, ווען ביסטו אריין אין מארגעדזשעס, מיט פיר חדשים צוריק, און מ'שמועסט אהין און אהער, ביי די טיים איט וואלד האוו קאם דעט איי וואלד האוו איווען עסקד הים, הי וואלד האוו נאון ביקאוז הי וואלד האוו ארעדי הערד דעט איים אין מארגעדזשעס, און קיינער וויל נישט זייער בנין זאל זיין א קרבן פון א נייעם מענטש וואס ווייסט נישט בחייכון ווי מאכן וואס ער טוט. סאו איטס אלוועיס גאנא בי הארדער פאר א פערסאנס פרענדס ענד פעמילי טו טעיק דעם סיריעסלי ביקאוז דעי העוו בעגעדזש דעי העוו היסטערי, נאט דעט עניטינג ראנג וויט היסטערי אבער למעשה גערעדט יעדע מענטש וואס געדענקט דיך פון אלס קינד פון אלס בחור וואטעווער העז א סערטען לוק עט יו ענד איטס ווערי הארד טו טשעינדזש דעט לוק פונקט אזוי ווי ס'דא א מעשה פון א מענטש וואס קען אויפהייבן א קי א פול גראון קאו ער קען אויפהייבן מ'האט אים געפרעגט וואס איז די סוד וויאזוי ער קען עס טון האט ער געזאגט פון ווען די קי איז געבוירן הייבט ער אויף די קי יעדן טאג. סאו יעדן טאג וועקט די קו די זעלבע ווי א טאג פריער, מיט א איין שטיקל שטרוי מער, סאו ממילא יעדן טאג הי בילט אפ היז מאסעלס עסענשעלי ער קען אויפהייבן א קו, סאיז די זעלבע איידיע, ווען די זעסט א מענטש וואקסט, זעסט א קינד וואקסן, זעסט אים יעדן טאג יעדן טאג, זעסט נישט וויאזוי ער וואקסט, זעסט נישט א קינד א שטיק צייט, זעסט אים נאכמאל זאגסטו wow איז אזויפיל געוואקסן, דערפאר אין ביזנעס איטס אלוועיס אימפארטענט טו דיעל וויט סטרעינדזשערס, איינמאל די האסט יו געט יור טשאפס, איינמאל דו ווייסט וואס דו טוסט, דעמאלטס די אייגענע קומען און זעען שוין אוי wow ער קען עס טוהן, קומען זיי נאך, אבער זיי זענען אלעמאל די מענטשן וואס מען קען, זיי זענען נישט די ערשטע מענטשן צו גיין אויפן ביזנעס, זיי דארפן אלעמאל קומען שפעטער, אזוי האט מען די בעסטע רעזאלט, דעטס פארט וואן אוו יור קוועסטשען. איז איט עטיקעל טו עקספערימענט אן סטרעינדזשערס אר? איך בין אמאל געווען אין א שפיטאל מיט מיין איינע פון מיינע עלטער עלטער פעטערס, איך קום פון ביידע זייטן סיי מיין טאטע סיי מיין מאמע זאל זיין געזונט משפחות פון רביס, איך בין אמאל עס איז אמאל אויסגעקומען איך האב געגאנגען אין שפיטאל מיט איינע פון מיינע עלטער עלטער פעטערס, ער איז דעמאלטס געווען מסתם א בן תשעים בערך, מיר געגאנגען אין שפיטאל און מען האט גענומען פון אים בלוט, און ווען מ'האט געענדיגט נעמען בלוט האט מיין פעטער געזאגט פאר די נורס אין העברעיש אין עברית שכוח, ס'האט נישט וויי געטון בכלל. און די נורס האט געענטפערט שכוח, כ'געדענק נישט פונקטליך די ווערטער בערך, תודה רבה, זה היום הראשון שלי. אנשטאטס נעמען די קאמפלימענט און די פעישענט זאל אוועקגיין פילן גוט אז די נורס האט גוט גענומען בלוט ס'האט נישט וויי געטון, די סעקונדע זי האט געזאגט אז היינט איז מיי פירסט דעי אן די דזשאב, שי רואנד איט. שי רואנד איט ביקאוז פארוואס געסטו א מענטש די ערשטע טאג א אלטע פעישענט, כ'מיין אביסל רחמנות פאר א אידיש קינד, זי האט געקענט ציפן וויי טון. סאו, פירסט אוו אלל עוורי וואן סטארטס סאם פלעיס. צו גיין זאגן יענעם ביסט די ערשטע, וואלט איך זיין א הארץ סורדזשין און זאגן ביי די וועי קאנגרעטולעישאנס טו מיי פירסט פעישענט? קיינער וויל נישט זיין די ערשטע. וואלט ער געכאפט די צווייטע הארץ אטאק גלייך נאכדעם. וואס איז טאקע וועגן אייך? ווי אזוי האט איר באקומען וועלידעישאן אין זיין א קאנסאלטענט? כ'מיין, איר האט דאך ערגעץ אנגעהויבן. אקעי, סאו קודם כל, יעדע מענטש

איך האב געוואוסט אז נאכאמאל א מענטש קען אלעמאל בעסער ווערן, איך האב שוין געזעהן איינגעזעהן אז לכאורה דער גדול הדור אין שבעה נקיים שבת אין הלכה גיי איך נישט זיין, יעדער מענטש האט די זאך וואס די אייבערשטער גיבט אים א געוויסע טאלענט א געוויסע חוש ווי אזוי ער קען העלפן מענטשן ווי אזוי ער קען ווי אזוי ער פילט זיין תפקיד איז, און איך האב איינגעזעהן אין געבן עצות פאר אידן אז ס'איז א זאך וואס. איי וואלד לאוו טו דא איט עוורי דעי א האול דעי פאר די רעסט אוו מיי לייף אפילו אן קיין געלט ווען איינער קומט זאגט מיר דא האסטו געלט טו עס פאר פרי יו נאו איך האלט דיך אויס טו אזוי רבי יוסף חיים גרינוואלד סטייל איינער געט איינער האלט מיך אויס און איך וואלט געטון א גאנצן טאג יעדן טאג נישט פאר געלט. ביי די וועי פאר די ליסטענערס וואס הערן אן אינקאם אפערטוניטי ס'איז. דאס הייסט אז מ'האט פריער געשמועסט פאר מ'האט אנגעהויבן די רעקארדינג אז ס'איז דא זאכן וואס מענטשן טוען פאר ביזנעס, דא זאכן וואס מען, מ'זאגט פאר מענטשן א זאך וואס איז א גרויסע מיסטעיק, דאס איז יו קוד מעיק א ליווינג דואינג וואט יו לאוו, ס'איז א באוויסטע סטעיטמענט מענטשן זאגן, ס'איז נישט פונקט אזוי, אוודאי קען מען, באט איטס מאטש מאר העלפפול טו לערן טו לאוו וואט יו דו, דען טו דו וואט יו לאוו ענד טריי טו מעיק א ליווינג אויף איט, אויב איינער האט עפעס א געוויסע סקיל א געוויסע טעלענט און קען מאכן פון דעם געלט, געזונטערהייט, באט ס'מוז נישט זיין די צוויי צוזאמען, אויב א מענטש איז פופציג יאר אלט און, אפילו ווייניגער, לאמיר זאגן א מענטש איז פופציג יאר אלט און ער דארף פרנסה און ס'איז נישט דא גארנישט ער האט נישט קיין שום סקיל ער קען גארנישט טון, זאל ער גיין ווערן א גארביזש מען, איף דעטס די אנלי וועי טו ברענג האום די מאני דעטס וואט יו שוד דו, ווען א מענטש איז יונגער און האט נאך א געלעגנהייט און ער.

סאו גוגל. קרעדיבילעטי, און דאס גייט צוריק צו סייקאלעדזשי, אז ער ווייסט וואס ער טוט. סאו גוגל איז געווען פון די ערשטע זאכן וואס דו האסט געטון ווען דו ביסט אריין אין קאנסאלטינג? סאו די ערשטע פֿינף קלייענטס זענען געווען, די ערשטע איז געווען קרעדיט סקאור און די נעקסטע ווי, האו דיד איט ליעד? דארט איז געקומען די ערשטע קלייענטס, נאכדעם איך האב געזען איך באקום קלייענטס האב איך געאדווערטייזט, איך קען א מענטש ער הייסט פיטער שענקמאן ער וואוינט אין מאנהעטן א איד, און ער האט געהאט דעמאלטס א נייע סטארטאפ, ער האט שוין פארקויפט זייט דעמאלטס פאר אפאר מיליאן דאלער, עס האט געהייסן העלפ ע רעפארטער, הערא, HARO, און הערא איז עסענשעלי, דאס וועט נעמען א צוויי מינוט, אבער אפשר וועט עס העלפן מענטשן דאס אליין צו וויסן. אזוי דאקטער טשיאלדיני שרייבט אין זיין בוק, קאנסיסטענסי, רעסיפראסיטי, סקערסיטי, אוטאריטי, סאושעל פרוף און לייקינג, ער האט נאך, איך וועל נישט אריינקריכן אין יעדע איינס יעצט. טאמער האסט נישט געהערט וואס ער האט געזאגט יעצט, יעצט וואלט ער וואס זאגן שטאט. קאנסיסטענסי, אוטאריטי, סקערסיטי, סאושעל פרוף, לייקינג, און איי דזשאסט פארגאט וואן.

דארף פראדזשעקטן אוטאריטי, אוטאריטי מיינט אז א מענטש זעהט אז דו ביסט א מענטש, דו האסט אוטאריטי, אוטאריטי מיינט דו ביסט א מענטש וואס מען זעהט אז דו ביסט א מבין, א עקספערט אין וואס דו טוסט. ווען א מענטש גייט צו א דאקטער, און דער דאקטער טראגט א ווייסע מאנטל, די זעלבע מאנטל וואס דער בוטשער טראגט אין די בוטשער שאפ, אבער ווען איינער שטייט מיט א ווייסע זאך, און אונטער אים אויף די וואנט איז דא א באנטש זאכן אין לעטין, דו האסט נישט קיין אהנונג פון וואו ס'איז, וואס ס'איז, אבער ס'זעהט אויס זייער אינטערסאנט, יעדע יו וועגן אין אלטע צייטן מ'האט נישט געקענט מאכן א יו און די בחור הזעצער האט נישט געקענט לייגן א יו ס'איז אלץ געווען ווי יוניווערסיטי די יו איז געווען שפיציג ווייל מ'האט נישט געקענט מאכן א רינדעכיגע זאך אין די אייזן וואס מ'האט אין די בעקווארדס אייזן וואס מ'האט גענוצט צו דרוקן די גוטענבערג פרינטינג פרעס סאו דאס הייסט אוטאריטי, ווען א מענטש זיצט דארטן, דער זעלבער מענטש וואלט נישט געזעצן אין די צימער מיט א שיינע בענקל און א ווייסע מאנטל מיט די אלע זאכן פון אונטן, וואלסטו אים געגלייבט ווייניגער ווי ווען ער זיצט אזוי. עד כדי כך, מען האט אפילו אויפגעוויזן אז א דאקטאר וואס האט א סעפערעט צימער וואו ער רעדט צו די פעישענט, אדער א דאקטאר וואס רעדט צו די פעישענט בשעת ער זיצט דארטן, ער ליגט דארטן אויפן, די עקזעם, טראסט מען מער דער וואס האט א סעפערעט אפיס, ווייל אונטער אים איז דא די אוטאריטי. דאס איז די ריזען פארוואס די פרעזידענט און אלע פאליטישאנס האבן אמעריקען פלעגס אין די בעק און זיי האבן מענטשן וואס שטייען דארט גראד. ווען א פאליטישאן איז זייער קורץ שטייט ער אויף א מילך קעסטל. פארוואס? ווייל יעדער איינער ווייסט אז א מענטש וואס איז הויך האט מער אוטאריטי ווי א מענטש וואס איז נידריג. נאו. יעדע ביזנעס דארף בויען אוטאריטי, סאו איינע פון די וועגן צו בויען אוטאריטי און צו דזשאמפן גלייך צוריק צו פיטער שענקמאן פאר מען פארגעסט וואו מען האלט, איז פיטער שענקמאן האט א סערוויס וואס איז פרי, וואס די סערוויס ביז פיטער שענקמאן איז געגאנגען צובראכן די מארקעט האט עס געקאסט זייער אסאך געלט יעדע חודש, ער קען דיך טרעפן, סאו דו קענסט אליין טרעפן דורך זיין סערוויס וועגן וויאזוי צו ווערן געקוואוטעד אין די מידיע. מיין ערשטע קוואוט אין די מידיע איז געווען אין קרעינס ניו יארק ביזנעס. כ'רעד אלס אלס אלס קאנסאלטענט, כ'רעד נישט אלס סתם אלס מענטש אין די מידיע, ס'איז שוין א צווייטע שמועס, אלס קאנסאלטענט, און ווען מ'האט מיך געמענשענט דארטן, איך האב געזאגט פאר מיין רעבעצן, איים טעלינג יו, היינט גייט ארויס קומען די די קרעינס, די פאון גייט, איטס גאנא רינג אף די הוק, בי רעדי. פון די גאנצע קרעינס ניו יארק ביזנעס און שיקאגא ביזנעס האב איך באקומען סך הכל איין פאון קאל, פון א קלינינג לעידי וואס האט געארבעט אין א לויער'ס אפיס וואס האט געזעהן

פלעיקי, מעיבי איטס נאט ריעל, מעיבי אהין מעיבי אהער, אבער א צווייטער האט דאך שוין געקוואוט, קען מען דאך אויך קוואוטן. דאס איז געווען זייער א גוטע זאך וואס איז ארויסגעקומען פון די קרעינס ניו יארק ביזנעס. די צווייטע זאך וואס איז ארויסגעקומען פון די קרעינס ניו יארק ביזנעס איז אז די שרייבער פון די שטיקל האט מיר געשיקט א גרויסע בחור פון סיטי בענק צו ווערן מיין קלייענט. נישט פון די שרייבן וואס זי האט געמאכט, נאר די שרייבער האט מיר געשיקט א קלייענט. נאו. סאו די ריזן פארוואס איך רעד פון די זאכן איז ווייל דאס ברענגט אוטאריטי, די זאכן, די זאך וואס פיטער שענקמאן טוט, אויב א מענטש פארשטייט וויאזוי עס צו נוצן, מען גייט, מען זעט זאכן, וואו קען איך געבן וועליו צו מענטשן, דאס הייסט, למשל, איין זאך קען שטיין, לוקינג פאר פידיעטרישענס טו קאמענט אן אמני.

עז די ארטיקל יור מענטשענד אין די פארט דעטס אבאוט יו. און וואס מיינט בוגדני גזלנו דברנו דופי? סאו דאס גייט צו אוטאריטי. דאס האט מיט פאוטשי, נו.
דאס גייט, דאס האט מיט אוטאריטי. קאנסיסטענסי האט מען פריער געשמועסט, ווען א מענטש גייט אריין א דזשולערי סטאר און וויל זיך נישט סותר זיין. סאו איך האב געהאט א קלייענט א גרויסער דאקטער, ער זאגט מיר, ראביי איי וואנט טו טשעינדזש מיי האול קלייענטעל, מיי האול פרעקטיס, וואס איז די פראבלעם? איי העוו אלל דיס אולד פיפל דעי קאם אין און איי סעי העלאו מיסעס סמיט האו אר יו און מיסעס סמיט סעיז מיי בעק הערטס מיי פוט הערטס זי הייבט אן כ'האב געזאגט ווי קוד טשעינדזש יור פרעקטיס איי העוו א לאט טו אפער יו באט פירסט וואן טינג ווען מיסעס סמיט וואקס אין יו סעי העלאו מיסעס סמיט האו איז יור פוט איף יו דאנט סעי האו אר יו האו איז יור פוט איף איטס א פוט דאקטער כ'זאג נישט וועלכע מין דאקטער ס'איז באט לעטס סעי א פוט דאקטער. יו אימידיעטלי עלימינעיט די פארט אוו די די פארט דעטס באדערינג יו די צוואַנציק מינוט פון קרעכצן וואס דו דארפסט האבן מיט יעדע פעישענט יעדן טאג יו קאם האום אין א בעד מוד יו נאו דיפרעסט פרום אלל די צרות יו הערד אלל דעי לאנג.
עמאשענעל סטרעס. יא סאו אגעין באט דעט גאוס בעק טו יור פירסט קוועסטשען אוו סייקאלעדזשי סאו דעטס א סאו ווי דיסקאסט אוטאריטי ווי דיסקאסט קאנסיסטענסי נאו סאושעל פרוף איז וואט ווי דיסקאסט בעפאר, ווען יו סי א גאי האלדינג א דעל קאמפיוטער אר איטינג א פיס אוו סעלמאן אין א רעסטוראנט וויסטו אויך ווייסטו אז די זאך איז מסתמא גוט ווייל דו זעסט אז די צווייטע האט עס געגעסן און הי וואזענט געגינג ווייל הי עיט איט. אוי ביי די וועי וואס איך האב דעמאלטס געוואלט זאגן אז ס'איז דא א גוטע וועג וויאזוי געוואר ווערן צו ס'איז די לעצטע סעלמאן, איי וואלד לייק טו העוו טרי.

אזוי ווערט פריער געפרעגט ווער דארף זיין די ערשטע קרבן, עט סאם פוינט, איווען ספעשעלי אין די ביגינינג עז וועל, באט עספעשעלי לעיטער, יו העוו א פיל פאר דיז טינגס. סעקאנד אוו אלל, ווען סאמאן טעלס יו אבאוט א ביזנעס דעט מעיקס נאו סענס, יו דזשאסט נאו מעיקס נאו סענס.
איך האב לאמיר זאגן קאנצעפטס יא וואס איך וויל מאכן, איך ווייס נישט צו ס'איז א גוטע זאך צו נישט, באט איך קוק יוזשעלי אויף דעטע וואס די מארקעט וואלט געטון יא, סאו מ'קוקט וויפיל מענטשן דארפן האבן די עקס פראדוקט יא,

און דאזענט מין איטס א בעד איידיע, יו קען מעיק איט, יו קען סעל איט, פיין און וואויל, האו מעני פיפל אוט דעיר אר גאוינג טו ביי איט איי דאנט קנאו, איף יו העוו סאמבאדי הו ריעלי לייקס קוגל און וואנטס טו גיוו לעילי נשמת היז עלטער באבע און וואנטס טו דאנעיט און איט שוד בי קאלד די די יו נאו די זעכע זלאטשע קוגל סלייסער און וואנטס טו גיוו איט טו עווערי שול עז א נדבה איטס א גרעיט איידיע, באט עז פאר עז איף איטס ווארט מעניופעקטשערינג און פעקעדזשינג און סעלינג איף יו'ל ענד אפ מעיקינג מאני אן איט

איך געב א עקזעמפל. ווי לייקסטו דיין בלעך יעדע וואך? ווי לייקסטו דיין חלה דעקל? קעיק. און ווען יו מעיק א קריעם קעיק אר וואטעווער יו מעיק א קעיק און דען יו דזשאסט מאוו איט אקראס ענד איט קאטס אינטו איווען סייז לעיערס סאו יו קען פוט יור סטראבערי שארט קעיק אין די מידל אוו איט סאו איי קען ביי סאטש א טינג און יוז איט פאר מיי קוגל איי דאנט האוו טו ריאינווענט די וויל און מעיק א קוגל סלייסער. נאכאמאל. איט'ל בי דיפרענט איט'ל בי בעטער. ווי סאך מענטשן ווי סאך פעמיליס אין אמעריקא מאכן קוגל אין א ניין ביי טערטין? דעטס די פוינט, די פוינט איז דעט פיפל דאנט האוו סאטש א היוזש פראבלעם אוו קאטינג קוגל, מ'קען זיך אן עצה געבן. און וואס איז מיט א קעיטערער? קעיטערערס? סקולס?
האו מעני דו יו נאו? דער קעיטערער וויל נישט האבן א קוגל סלייסער, ער וויל אראפלייגן דעם קוגל אויפן קאונטער, געבן א שנייד אפ די סלייסעס און אריין אין טעלער. ער וויל נישט זוכן אוי וואו ליגט מיין קוגל סלייסער יעצט. אין היימישע פיצא סטארס, אקעי, די גיי טעיקס די וויל און גאוס טשוך טשוך טשוך, און עווערי איד קאמס אין סעיס איי וואנט דעט פיס, ווייל איינס איז גרעסער איינס איז קלענער, איינס האט א גרויסע באבל וואס האט, אקעי.

איך רעד נישט דא פון א, זאלסט מיר מוחל זיין פון א טיפש, א נארמאלע מענטש גייט לייגן געלט אין א פראדוקט היז גאוינג טו ריסערטש און גאוינג טו טשעק און גאוינג טו העוו א גאט פילינג אבאוט איט, איף הי העז די מאני טו אינוועסט, איך רעד נישט א כולל אינגערמאן וואס נוצט אויף געלט פון זיין טאטע פון די חתונה און לייגט אריין און טראכט נישט וואס ער טוט, היז גאוינג טו העוו פוט אינאף טיים און מח אינטו איט טו סי איף איט טאקע מעיקס סענס אר נאט.

פריטי גוד, סאו דערפאר דער אינוועסטער געטס עקס פערסענט, איף יו קאם טו אן אינוועסטער יו סעי איך וויל אויפמאכן עפעס א איך גיי יו נאו איך גיי שיקן ס'דא אזא ביזנעס דיס איז נאט א דזשאוק איים גאנא סענד א ראקעט שיפ טו וואן אוו די סטארס און ברינג בעק פרעשעס מעטאלס דעטס ווארט טריליאנס און טריליאנס אוו דאלארס יו העוו טו גיוו א גאי א ריעלי גוד ריטורן אן היז מאני ביקאוז ניינטי ניין פוינט ניין פערסענט היז גאנא לוז היז אינוועסטמענט, סאו די ריווארד העז טו בי ווארט איט פאר אים טו ריסק איט, סאו דעטס ריעלי וואט וואט איט בוילס דאון טו עווערי טיים, סאיז כדאי צו האבן א אינוועסטער, ספעשעלי אז דו האסט נישט די געלט פאר דעם, סאיז אויך דא א זאך, יעדע איינער געדענקט ווען מ'איז געווען א קליין קינד אין חדר, די רבי האט געמאכט א וואגשאל, געווען די מצוות און די עבירות, און די מצוות איז געווען אראפ, האפפולי אין די פיקטשער, און די עבירות איז געווען ארויף, שוין, מ'וועט באקומען א גוט יאר אז ס'דא מער מצוות ווי עבירות, טעיק די סעים איידיע אוו א סקעיל, טיים, ענד מאני, יעדע דעסיזשען אין ביזנעס קומט, בוילס דאון טו די סעים טינג, מאר טיים לעס מאני, מאר מאני לעס טיים, אז א מענטש איז יעצט צוואַנציק, ער קען ביז די הונדערט און פֿיר טרעפן אלץ וואס ער דארף וויסן, ער מאכט מסתם אסאך מיסטעיקס אויף די וועג, ענד איף איטס ווארט וועיטינג דעט לאנג טו סי איף איטס גאנא ווארק אוט אר נאט, די מאר מאני הי טראוס עט א פראבלעם די מאר טיים היל בי עיבל טו סעיוו, א מענטש האט א פראבלעם מיט זיין קאמפיוטער און ער גייט און ער טייפט אריין האו טו ווינדאוס טען, איך ווייס נישט, מייקראסאפט ווארד, ספעל טשעקער נאט ווארקינג, אקעי, ער באקומט א סעלושען פונקטליך וואס צו טון, ער גייט ער טוט עס, אדער בעסער געזאגט א בעסערע פראבלעם ער א דאקומענט וויאזוי מען סעיווט א דאקומענט עה ריקאווער דאקומענט סאמטינג דעטס איף הי דאזענט דו איט רייט הי לוזעס איט, די אנלי פראבלעם איז איז דעט איף די רעזאלט דעט יו געט איז ראנג יו גאט א פראבלעם, איף יו גוגל א מעדיקעל פראבלעם ענד די רעזאלט דעט יו געט איז ראנג יו העוו א פראבלעם, איך קען א מענטש האט א געוויסע מעדיקעל אישו און. געזוכט אינפארמעישן אלץ פיין און וואויל, מ'האט געזאגט ער דארף עפעס א גרויסע סורדזשערי, למעשה עס איז דא א פיל וואס איז ארויסגעקומען א חודש פארדעם מיט די פיל מאכט מען דארף מער נישט די די גאר שטארקע סורדזשערי אויפן הארץ, א סימפל פיל קען ווארק אינסטעד, נאו איף יו דזשאסט גוגל יורסעלף, איף יו גאו סתם טו די לאקעל דאקטער יו דאנט באט אז דו גייסט צו א טאפ דאקטאר, אדער דו ביסט גייסט למשל צו די די עסקנים וואס טון אין די עניני רפואה וואס ווייסן די לעיטעסט די לעיטעסט און גרעיטעסט דעוועלאפמענטס, א מענטש קען זיך שפארן אסאך עגמת נפש, סעים איז טרו אין ביזנעס, סעים איז טרו אין א לאט אוו עריעס אוו לייף, בן חמשים לבינה, מען פארשטייט אז פרעגן יענעם איז נישט, מאכט דיך נישט שוואכער, עס מאכט נישט קיין מענטש ווייניגער קלוג, עס מאכט נישט קיין מענטש ווייניגער.

דו דיס ענד דיס ענד דיס ענד יו וויל בעקאם א מיליאנער אדער איף יו דו דיס קאמפליטלי די אפעזיט אלסאו יו וויל פאר שור לוז יור מאני אור איז א קאנסאלטענט מענט טו וויל יור ביזנעס דזשאסט סוקסיד נארמאל.
סאו פירסט אוו אלל, דאס איז א דיסקלעימער נישט נאר פאר מיר נאר פאר יעדע קאנסאלטענט אויף די וועלט, טאמער עניוועי נאט דעט איי טינק עניוואן טאט דעט וועי באט א קאנסאלטענט איז נישט גאט, א קאנסאלטענט איז נישט קיין מלאך, א גוטע קאנסאלטענט איז סך הכל א גוטע חברותא,
נישט אסאך מאל דעמאלסט א חברותא פאר געלט, באט ס'איז א גוטע חברותא.
ס'איז א תורה. נאו, מ'קען נישט, יעדע ביזנעס ווי דו זאגסט, יעדע מענטש איז זיין מזל, א ביזנעס קען מצליח זיין, קען נישט מצליח זיין, וואס א קאנסאלטענט קען טון איז ער קען דיך געבן וואס ער ווייסט, סיי וואס, צוויי פארטס פון קאנסאלטינג ביי די וועי, קודם כל איז דא די נאלעדזש אין דזשענעראל, אין די ביזנעס סענס און אזוי ווייטער, איז דא נאך א זאך. אפילו א קאנסאלטענט קען דיך נישט זאגן וואס ער האט געהערט פון א צווייטן וועגן קאנפידענטשיעליטי, אבער ווי נישט ווי אסאך מאל איז דא זאכן וואס ער קען דיך זאגן ווייל ער האט נאלעדזש וואס דו האסט נישט, וויטש פראטעקטס יו, אר העלפס יו אין סאם וועי. איך דארף דיך זאגן א מעשה, איך קען נישט זאגן צופיל פרטים, באט איך וועל זאגן די מעשה עז דזשענטלי עז פאסיבל.

משה זרח ברך קען טוהן אזוי, וויל ער אויך טוהן אזוי. האט דער ראש ישיבה געזאגט, בחור לעבן, אידער יו שעיפ אפ אר יו שיפ אוט, אז דו וועסט ווייטער נישט האלטן זמנים, נעקסטע זמן קומסטו נישט דא צוריק. און דער בחור האט דאך געוואוסט אז אים וועט מען נישט ווארפן ווייל ער איז דאך א מצוין, האט ער ווייטער אנגעפיפן. ס'איז געקומען סוף זמן, זאגט דער ראש ישיבה פאר די. זאגט דער ראש ישיבה פאר די פאר די משגיח אין ישיבה אז מ'ווארפט ארויס דעם בחור. איז זאגט דער משגיח פאר די ראש ישיבה אבער ער איז א גוטער בחור וועסט אים ארויסווארפן ער קען, איך מיין יו דאנט נאו וואט הי קען, האו הי קאוד ריעקט, ער איז נישט קיין שלעכטער, ער האלט נישט קיין זמנים. ישיבה האט זיך געהאלטן ביי זיינס, ער האט געזאגט קוק אהער איך האב געווארנט, אלע בחורים אין די ישיבה דארפן זען אז איך האלט ווארט, און נישט די ישיבה איז דזשאסט, דער איז נאו סיסטעם, אזוי ווי די ארמי, איט העז טו בי א סיסטעם, און נישט. האט דער משגיח געזאגט פאר די ראש ישיבה, ראש ישיבה, איך האב מורא מ'וועט זאגן דער בחור איז ארויסגעווארפן, עס וועט אים שאטן, צום לעבן, צום נאמען, צום אידישקייט, נאט א גוד איידיע, איך נעם מיך אונטער אז איך וועל מאכן זיכער דער בחור קומט נישט צוריק נעקסטע זמן, דו זאג אים נישט ער איז ארויסגעווארפן, איי'ל מעיק שור הי דאזענט קאם בעק, דארפסט נישט אים זאגן ביסט ארויסגעווארפן, די פוינט איז די אנדערע בחורים זאלן זיך האלטן אין די ראמען. ראש ישיבה געזאגט מסכים. דער משגיח האט פארברענגט די גאנצע בין הזמנים טרעפן א פאסיגע ישיבה פאר די בחור. האט גערעדט מיט דער בחור, האט אים געזאגט, נאכאמאל, האט נישט געוואלט זאגן דער בחור אז ער קען נישט צוריקקומען ישיבה, אפשר בעסער פאר דיר א צווייטע ישיבה, נאך א גאנץ בין הזמנים, שעות אויף שעות אויף שעות, דער בחור האט געהאט א טשויס צווישן צוויי ישיבות, ער קומט צו דעם משגיח א טאג פארן זמן הייבט זיך אן, ער זאגט משגיח, איך וויל דיך באמת דאנקן פאר אלץ וואס האסט געטון פאר מיר, איך האב מחליט געווען אז איך וויל בלייבן דא אין די ישיבה ווי איך בין יעצט. די פראבלעם איז אז די בחור ווייסט נישט אז דעטס נאט ען אפשען. נאו טעיק דעט סעים סטארי טו קאנסאלטינג. איך קען נישט אלעמאל זאגן א קלייענט פארוואס איך זאג עפעס. ווען איך קען יא בין איך העפי צו זאגן. יו נאו. באט אסאך מאל קען איך נישט זאגן. באט די קלייענט העז טו בי עיבל טו נאו דעט איי העוו היז בעסט אינטערעסטס אין מיינד.

סאו פירסט אוו אלל, איף יו סעי א לאט אוו קאנסאלטענטס דו דעט, איי וואנט סעי איטס נאט לעדזשיט, וואט איי וויל סעי איז, איז דעט ווען יו גאו טו סאמאן און יו גיוו אים קאמפליקעיטעד סטעפס, אלעמאל א מענטש האט מורא פון קאמפליקעיטעד סטעפס, סאו וואט יו אלוועיס דו איז, פונקט ווי מ'זאגט פאר א קינד, טו א' ב' און ג', און נאכדעם עז יו געט אינטו א', יו סטארט סיאינג א' העז דיפרענט וועריעבעלס, דיפרענט טינגס גאוינג אן, אזוי ווייטער, סטעפ ב' וואס ס'מיינט, וואס ס'טוט, באט יעס, ווען יו סטארט וויט א פערסאן יו טעל אים, יו ניד, עז ען עקזעמפל, ליסען היר. יור, וואן אוו יור פראבלעמס איז יו העוו די סעים עד עווערי וויק, איטס קאלד עד בליינדנעס, פיפל דאנט סי איט, וואט יו העוו טו דו איז יו העוו טו מעיק טרי עדס און דען עווערי טוירט וויק יו העוו טו יוז די סעים עד סאו דעט עווערי וויק איט וויל בי דיפרענט סאו פיפל וויל סי איט, נישט נאר דעם, סאו דען פיין, מענטש פארשטייט עס, באט ריעלי סטעפ וואן איז דעט טרי עדס ריעלי שוד נאט בי עווערי וויק א פול פעידזש, באט איף איי גאו ענד טעל יו מעיק א האלף פעידזש וואן וויק איטס גאנע בי טו מאטש פאר יו, די פירסט סטעפ איז טרי דיפרענט עדס, ענד וואנס יו מעיקינג טרי עדס מעק וואן אוו דעם א האלף פעידזש, האריזאנטעל, וואן אוו דעם א האלף פעידזש, ווערטיקעל, וואן אוו דעם א פול פעידזש. ענד ביי די וועי, א גרויסע פראבלעם אין כלל ישראל איז, יעדע יונגע ראצע, יעדע יונגע שוויצער מיינט, אז איך האב נישט קיין פול פעידזש עד מיינט איך בין א לוזער, און מילא מוז איך יעדע וואך האבן פול פעידזש עדס אין יעדע צייטונג ווייל איך קען נישט האבן א האלף פעידזש עד ווייל ס'פאסט נישט, ענד פיפעל וועיסט א לאט אוו מאני לייק דעט פשוט ווייל זיי דמיונ'ען זיך ווייל די סעילסמאן פון די מעגעזין האט געזאגט אז דו דארפסט א פול פעידזש עד.
סאו איך האב געהאט איינער האט אריינגעפרעגט א קוועשן, איך האב געזאגט, איך האב געזאגט אגעין, איך האב געזאגט אז מ'קען פרעגן קוועשנס, האט איינער אריינגעשיקט, ער האט געזאגט ער האט געהאט א קאנסאלטענט, ער איז געווען א ביזנעס אונער, יענער האט אים געזאגט צו פייערן א סערטען עמפלאי, און ער האט געזאגט אז ער האט צוריקגעקוקט און יו נאו יעצט עט די מאמענט זאגט ער האט נישט קיין קאנסאלטענטס, ער האט פארלוירן טראסט אין קאנסאלטענטס, באט ער פרעגט א קוועשטען אזוי, וויאזוי ווייסט א קאנסאלטענט וואס צו טוהן מיט א ביזנעס ווען ער איז נישט געווען דער וואס האט געשוויצט פאר דעם, איז ווען איינער האט א ביזנעס וואס ראנט שוין פינף זעקס צען פופצען יאר, און א קאנסאלטענט קומט אריין און ער זאגט אים טוה אזוי און אזוי, וויאזוי, האו דאז הי נאו אז די קאנסאלטענט ווייסט וואס ער רעדט ווען ער טוט שוין דער ביזנעס פאר פופצען יאר? כ'האב אמאל געזעצן, ס'איז אמאל געווען א קאפל וואס האט געהאט א ביזנעס, און זיי האבן געוואוסט פון מיר צו זאגן, ווייל איך האב א קלייענט וואס איז עפעס א משפחה מיט זיי, אבער זיי זענען נישט געקומען צו מיר, איך פלעג זען זייער עדס יעדע וואך גראדע אין די צייטונג, כ'האב געוואוסט ווער זיי זענען, אבער נאכאמאל, איך האב גענוג פלעצער אריינצולייגן מיין נאז ווי מען בעט מיך יא, איך דארף נישט לייגן ווי מען בעט מיך נישט. איין טאג האב איך געהאט א לאנגע טאג, ס'איז געווען א ריעלי פול דעי, יענע, יענעמס שוואגער רופט מיך, די וואס כ'האב געקענט, פליז פליז פראטעקציע, פליז היינט ביינאכט נאך א קאנסאלטעישאן, איווען איף איטס לעיט, פליז דעי'ל וועיט עס לעיט טיל עפטער יור לאסט מיטינג, דעי מאסט מיט יו, אקעי. עס איז געווען איינס צו צוויי אינדערפרי, איך האב געזעצן מיט זיי, עס איז געווען א קאפל, און זיי זאגן מיך אזוי, אונזער ביזנעס איז שוין אפן דריי יאר, די. בוקקיפער וואטעווער די אקאונטענט בוקקיפער האט אונז געזאגט ווי העוו טו קלאוז אווער דארס ביקאוז איף יו אר אין ביזנעס פאר טרי יערס ענד יו קענט מעיק ענדס מיעט אפטער טרי יערס איט מיענס דיס ביזנעס בעסיקלי איז העז נאו האופ קענסעל קלאוז דאון זאגן זיי מיך ווי דידענט וואנט טו קאל יו טיל נאו ביקאוז ווי דאנט לייק יור סטייל אוו עדס למשל האלף פעידזש נאט פול פעידזש אר סערטען אדער טינגס איך מאך נישט קיין עקעלדיגע עדס איך בין נישט קיין גרעפיק דיזיינער אויך נישט באט ווען איך זאג למשל דא גרעפיק דיזיינערס ווערן זייער ברוגז זיי ווילן נישט זייער נאמען אויף א עד וואס איך האב געהאט צוטון מיט דעם אסאך מאל ווייל איך האב געזאגט לייגן למשל א דעש בארדער אין א געוויסע עד נישט א סאליד בארדער ס'פאסט נישט פאר זיי סאו לייג נישט דיין נאמען דיין נאמען איז א פרי רייד טו געט יור פובליסיטי יו דאנט וואנט יור נעים דאנט פוט יור נעים באט לעטס נאט פארגעט די גאול אוו די עד איז טו ברינג ביזנעס טו דיס פערסאן די גאול אוו די עד איז נאט יו שוד געט קאמפלימענטס פון יור פרענדס יור א נייס דיזיינער.

איז זאגן זיי פארוואס האט מען מיך יעצט גערופן ווייל יא די אקאונטענט האט געזאגט מען דארף פארמאכן די ביזנעס ווייל ס'ארבעט נישט ווי פיגערט בעפאר ווי קלאוז די דארס וויל טריי יור וועי סאו עם טינקינג מייסעלף אה גרעיט ממה נפשך אויב ס'ארבעט נישט יכול איך נישט מען האט מיך גערופן שוין מיט די שלאס אין די הענט צו פארשפארן די לעצטע מאל שוין. כ'האב גענומען א שטיקל חוצפה'ניש וואס כ'גיי יעצט זאגן, איך ווארן די עולם פאר איך זאג עס, כ'האב געזעצן דא, ס'איז געווען א ברייטערע טיש ווי דעם, יענע זייט טיש איז געזעצן די פאר פאלק, כ'האב גענומען א פען מיט א פעיפער, און כ'האב, ס'איז געווען די, דא געזעצן די, די, די מאן, דארט איז געזעצן די פרוי, כ'מיין געווען אזוי, נאט יו. כ'האב געשטופט די פעיפער צו אן אנדערע זייט, כ'האב געזאגט פאר די פרוי פליז שרייב דיר אפ די נאמען פון דיין צען בעסט פרענדס.

הי'ז גאנא סירקל בעק. אקעי. איך נעם צוריק די פעיפער, איך האב נישט אפילו געקוקט, ס'גייט מיך ווייניג אן די נעמען פון איר פרענדס, איך האב געזאגט איים גאנא מעיק יו אן עד בסייעתא דשמיא, איי בעליוו מיי עד וויל ווארק יור ביזנעס וויל פיק אפ, מיט איין תנאי, יו דאנט לייק די עד איי מעיק יו א ניו וואן, באט וואט דיס עיט פיפעל, דיס טען פיפעל העוו טו סעי איי דאנט, איט דאזענט קאונט ענימאר.

און ער גייט אויף די הארסי ווייל ער איז מיט די קינד אויף די הארס, וואס געשעט איז א מענטש, דאס הייסט אז די טאטע האט הנאה כאילו ווייל ער גייט מיט זיין קינד, באט ריעלי ער וויל גיין אויף די הארסי נאר עס פאסט נישט צו גיין אליין אויף א מערי גא ראונד און מיט די קינד צוזאמען קען ער גיין, באט ניין דעט, ליווינג ווייקעריעסלי מיענס א מענטש זאגט איך האב נישט קיין אזא און אזא מין געשעפט, אבער ווען איך וואלט ווען געהאט וואלט איך געטון אזוי און אזוי, סאו איף יו וואנט טו דו איט, גאו דו איט יורסעלף, יו דאנט וואנט טו דו איט, מאך נישט יענעם דיין קרבן טו דו איט עז איף די וועי יו וואוד דו איט איף יו וואוד דו איט. געווען הייליגער באשעפער די מעשה שמועסט אום צען יאר אלט די ביזנעס שטייט נאך איך מאך השם'ס מצליח אלס פיינע וואויל. ווייסט די נעמען די ליסט פון מיין ווייב'ס פרענדס? יו נאו דעם? סאו נאו. קאנסאלטענט.

טו אנדערסטענד וואט א דזשאדזש שוד פסק'ען אין סאטש א קעיס, באט איף יו טינק אבאוט איט עווערי סינגעל קעיס העז א רינקעל עפעס א זאך דעטס דיפרענט דען די פריוויעס קעיס, סאו דער איז נאו וועי עני קאנסאלטענט אדער עני לויער עני איטס דיפרענט באט יו טעיק די עקספיריענס דעט יו העוו און די נאלעדזש דעט יו העוו און יו טריי טו עפליי איט טו דיס קעיס און.

סיסטעם. טענק יו. א ביזנעס מיינט. וואס איז די חילוק פון א מענטש וואס איז א פראפעשענעל, א דאקטער, וואס ער זעט פעישענטס ער מאכט געלט, וואס איז די חילוק פון א עמפלאי, א סעלף עמפלויד מענטש און א ביזנעס, וואס איז די חילוק צווישן זיי? א ביזנעס מיינט אז איך קען הייערן מענטשן, לאמיר זאגן איך מאך אויף א בעיביסיטינג ביזנעס, אויב איך קען צאלן א בעיביסיטער צען דאלער א שעה,

ביזנעס יור נאט מעקינג עני מאני, איף יו פעיאינג די דאקטער הונדרעט ניינטי דאללערס א פעישענט ענד יו מעקינג טען דאללערס פער פעישענט, דען איף יו העוו פייוו דאקטערס יו מעקינג פיפטי דאללערס א פעישענט אלטאגעדער, איף יו העוו הונדרעט דאקטערס יו מעקינג מאטש מאר דען דעט, רייט? דעטס די נקודה וואט א ביזנעס ריעלי איז, ענד מעני פיפעל דאנט אנדערסטענד דעט, דעי דאנט אנדערסטענד אלל דעי העוו איז א ווערי גוד דזשאב, ענד דעי דאנט העוו א באס יעלינג עט דעם טו קאם אן טיים, באט דעי דאנט ריעלי העוו א ביזנעס. באט אסאך מאל איז דא א זאך וואס איז למשל פראדאקטס, יא? פראדאקטס דארפסטו אינוועסטן אין די גאנצע פראדאקטס, און צוריק צו מאכן, די פראפיט אויף די פראדוקט איז די זעלבע זאך ווי די עמפלאיס באט יו העוו טו ריסק די האול אינוועסטמענט. נאט רייט, נאט רייט. ס'איז דא אזא מין זאך מאכן, אריינלייגן דעם ארבעטער אינעם קאמפארט זאון אז ער זאל וועלן שטופן דיין פראדוקט וואס דו האסט געמאכט אז ער זאל ער זאל דיר וועלן מאכן געלט. דאס מיינט אז דו מאכסט אויף צוויי וועגן, דו מאכסט נאמבער וואן אויף דיין ארבעטער און דו מאכסט נאמבער טו אויף דיין פראדוקט. יא אבער ווען דו פארקויפסט קוקיס יא יא. דארפסטו האבן דארפסטו אינוועסטן יעדע מאל אין א קודם כל די ערשטע מאל דארפסטו אינוועסטן אין א מאשין יא צענדליגע טויזענטע דאלערס יא און נאכדעם דארפסטו אינוועסטן יעדע מאל אין די ראן פון די קוקיס יא צו מאכן די קוקיס, יעצט דו מאכסט נישט אויף די עמפלאי, דו מאכסט אויף די פראדאקט, די פראדאקט צאלט אויס די עמפלאי, סאו. איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, אויב איך האב פינף סעילס לאט, און מען פרעגט צו הייערן נאך פינף סעילס לייט, וואט דאס דעט ריעלי מין, די קוקי מאשין סטעיס די סעים רייט? סאו וואי עם איי הייערינג מאר סעילס פיפל, ביקאוז איי עסום דעט די סעילס פיפל וויל ברינג אין מאר מאני טו מיי ביזנעס דען איטס גאנא קאסט מי טו פעי דעם סעלערי, דעט מינס דער איז א ספרעד דעיר, דעטס וואט ביזנעס איז. ענד דער איז וואן מאר טינג, דו נעמסט דעם זעלבן קוקי, דו לייגסט דזשאסט ארויף נאך א מין קריעם אן טאפ, האסט גארנישט געטון, האסט דעם זעלבן ראן, זעלבע קוקיס, זעלבע ביזנעס אלעס, האסט דזשאסט צוגעלייגט דעם טאטש, האסטו ווייטער געמאכט, דא האסטו דעם ברעין פונעם דאס וויאזוי צו נעמען דעם זעלבן פראדוקט און נאך צוצולייגן, אן דעם וואס זיי האבן. אזויווי ס'שטייט די ביזנעסמען וויל טעיק א סטראבערי און מעיק סטראבערי דזשוס, יא, סטראבערי דזשוס און סעל איט פאר טו דאלערס און פיפטי סענטס, די אנטשערפענאר וויל מעיק איט א קאקטעיל, ענד סעל איט פאר עיט דאלערס. איך האב א קלייענט וואס האט א ביזנעס, ער איז שוין אין די ביזנעס אסאך יארן, ס'איז א רעספעקטעד ביזנעס, און ער ווערט שוין גענוג אלט אז ער וויל איבערגעבן די ביזנעס פאר זיינע קינדער, און ווי העד א סיריעס דיסקאשען אבאוט

כ'וועל נישט זאגן עולם האמת באט איז שוין נישט אויף דעם עולם. יו קענט קאנפירם. קענט קאנפירם. און ווען דו האסט א דענטיסט, דו קומסט צום דענטיסט, דו קענסט די דענטיסט אלעס פיין און וואויל, איין טאג קומסטו אן צום דענטיסט, קומט אריין אין די צימער א צווייטער מענטש, יא איי איי באוט דיס, איי באוט דיס פרעקטיס, יו דזשאסט אפען יור מאוט ענד לעט הים ווארק? ענד איף יו דו, דו יו קאם בעק אגעין? נא.

און ווען פיפל קאם אין, דעי גאו טו דער קארענט דענטיסט אלעס פיין און וואויל, און מיענווייל דעי סי די ניו נעים אן די סיין, דעי סי די דאקטער פארעט זיך אין די בעק דארט קומט אריין קומט ארויס פעישענטס קאמינג גאוינג, די נעקסט טיים די פעישענט קאלס הי סעיז העלא מיי טוט מיי טוט הערטס, די ריסעפשעניסט סעיז דאקטער עי בי סי איז נאט עוועילעבל באט דאקטער זי עקס וויי זי איז עוועילעבל, און סלאולי סלאולי יו סטארט פארטינג די פעישענטס פון וואן דענטיסט צו די אדער, דען ווען די אולדער דענטיסט ריטייערס, די יונגער גאי איז לעפט וויט אלל די פעישענטס, באט עס העז טו בי דאן וויט חכמה. די עקזעקט עקזעמפעל איז געשען צו מיין דענטיסט, און כ'האב שוין פארלוירן טראסט אין אים אויך. סאמטיימס איטס יא סאו יו סי איטס פראבעלי נאט עז סוקסעספול. באט איך האב געטון די זעלבע איידיע מיט די פאדקעסט איך האב באקומען אונז האבן ארויסגענומען א נייע פלאץ דו האסט מיר געפרעגט לעצטע מאל וואס די נייע פלאץ איז ס'איז נאך נישט רעדי די פורניטשער גייט אנקומען בעז ה שוין מארגן האופפולי סאו די פריערדיגע פאדקעסט עפיסאוד סיקסטין האבן אונז געהאט די טיש פון די אלטע סטודיאו און אונז האבן געהאט די אראנדזשע בענקלעך. די פאדקעסט האט מען די טיש און מען האט שווארצע בענקלעך ווייל דאס גייט זיין די נייע בענקלעך וואס אונז גיימער נוצן פון יעצט און ווייטער. יעצט די נעקסטע פאדקעסט גייט מען האפפולי האבן די נייע פורניטשער סאו די מענטשן גייען זיין צוגעוואוינט אז אונז גיימער האבן. ס'איז אריינגעשמאגעלט. עקזעקטלי. סאו זיי נישט ברוגז וואס איך גיי יעצט זאגן. קענסט יא זיין ברוגז. די עקספרעשן מען נוצט בדרך כלל איז נאובאדי קעירס ביסיידס יו ענד יור שוויגער, נאובאדי קעירס אבאוט די טשעירס, נאובאדי נאטיסעס, נאובאדי קעירס, די פיפעל דעט אר אין איט דעי נאו, דאס הייסט דו ווייסט זייער גוט, די טיש איז געווען אזוי, יענע מאל איז געווען א אנדערע מייק, מאסט פיפעל דאנט פעי עטענשאן טו דיס טינגס, וויטש איז וואי ווען סאם אוו מיי קלייענטס אבסעס אבאוט עדס, דעי אבסעס, איך מיין ס'דארף זיין, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, דו וואט יו וואנט, איף יו וואנט טו ביקאם א ביזנעס קאנסאלטענט, יו פעי מי פאר מיי טיים, איי וויל טיטש יו עווריטינג, נאו סיקרעטס, איי טעל יו בלי נדר עווריטינג איי נאו, באט איף יור גאול איז טו סוקסיד אין וואט יו דואינג, דען דאנט ניטי גריטי אבאוט טינגס דעט, דזשאסט טראסט מי איי נאו וואט איים דואינג, איי האב נאו פראבלעם אידער וועי, באט דזשאסט פיגור אוט ווער יו העדעד, נאובאדי קעירס איי טאלד די גיי, איי סעד נאובאדי קעירס ביסיידס יו און יור שוויגער. העפענס טו בי אז די פאדקעסט זענען זייער סאך מענטשן אריינגעטון, מענטשן פאלאוען עס און מענטשן קאמענטען, אימעילן. יו העוו נאו איידיע די פידבעק וואס איך באקום פון יעדע יא ברוך השם סאו וועגן דעם האב איך עס געטון ביקאוז אונז האבן אזאך וואס הייסט סופער פענס סופער פענס איז אזאך וואס איז סאך מער פאוערפול ווי רעגולער פענס ביקאוז זיי זענען זייער אריינגעטון אין א סערטען זאך. א טאוזענד טרו פענס נא. עקזעקטלי סאו און אין די פאדקעסט האבן און זייער אסאך מענטשן געווען אפסעט אז אונז האבן געטשעינדזשד די סטודיאו און דעטס וואי.

ס'איז דא אזויפיל ווי צו קריכן, און די איינציגסטע זאך וואס וועט אונז האלטן איז נישט די ווייסע ווענט אדער די געלע אראנדזשע בענקלעך אדער זיין גארדזשעס פינקע שירט, וויטש איי לאוו ווערי מאטש ביי די וועי, איך פארפאסט נישט דיין גרין שירט, באט די זאך איז אידישע ענטערטעינמענט, און וועגן דעם האמער געברענגט איינער וואס קען עס ברענגען די די די לוק פון די ביזנעס וועלט. אויפן אידישן וועג, אז ער זאל אונז גיידן און געבן אביסל זיין אונז וויאזוי ס'איז אז מ'קען ברענגען ביזנעס אדער עניטינג אין פערספעקטיוו פון השם לי בגדני טו די נעקסט לעוועל. עני פערסאן דעטס ליסענינג טו דיס דעט איף דעי ווערענט ליסענינג טו דיס וואלד בי ליסענינג טו סאמטינג עלס דעט וואלד בי לעס קאושער דען דיס עווערי מינוט אוו

זייער סאך מענטשן זענען אריינגעקומען צו מיך זיי זאגן יעדע תשעה באב וואטשן זיי אלע מיני זאכן, די יאר תשעה באב ביקאוס ס'איז געווען אזא אינטערעסאנטע פראגראם און ס'איז געווען עפעס יו נאו וואס זיי האבן געקענט וואטשן האב איך אוועק גענומען אנדערע זאכן וואס זיי וואטשן ביקאוס אוו דיס פראגראם, די חיזוק וואס דאס געט איטס אנבעליוועבל.

א יונגערמאן קעם טו מי, איך דארף העלפ מיין ביזנעס, איך האב נישט קיין געלט, איך ממש נישט, איך צאל דיך פאר איין שעה ממש, איך האב נישט מער, איך וואלט גענומען מער, איך קען נישט, אה, וואס דיין ביזנעס, עס איז עפעס א געוויסע מין ביזנעס, אקעי, אה, איך פרעג אים אפאר שאלות, ווי סטארט טאלקינג, ער האט אויפגעסיינט ביי לאמיר זאגן זעקס זיבן קאמפאניס וואס זענען סופלייערס אין די אינדעסטרי וואס זיי זענען אין ביזנעס, יעדע איינע צו ווערן א עפראווד קאסטומער דארף מען ארדערן לאמיר זאגן מינימום צוואנציג טויזנט דאלער ווערט פון סחורה,

העווינג א פאדקעסט אר פאר עקזעמפל מיין קול מבשר שמועס עז ען עקזעמפל איי יוסט טו איך פלעג עס אין אידיש איך פלעג שרייבן יעדע וואך פאר די המודיע איך פלעג שרייבן יעדע חודש בערך ווען איך ווען איך האב געוואלט האב איך געקענט פאר ענטרעפרענור מעגעזין און איך האב אויפגעהערט די די שרייבן וויי ביקאוז ווען איי רייט אין די המודיע די פערסאן דאזענט געט טו היר מיי וואויס איי ראוט פאר דעם פייוו הונדרעד ארטיקעלס אר סאמטינג סאמטינג לייק דעט.

פיפטי אמאל די ארטיקלס. סאו דעי געט פיפטי טיימס די אמאונט אוו ווארדס. דעי געט טו סי וואט איי לוק לייק אר העיר וואט איי סאונד לייק ענד פיל דעט מאטש מאר קאמפארטעבל וויט מי. ענד דעירפאר, אין די סעים, דשאסט טו ענסער, גאו בעק טו ענסער די קוועסטשען עז פאר עז פאדקעסט, ווען פיפל געט טו סי יו, ענד פיפל געט טו, דעי געט א פיל פאר יו, איך גיי אין די גאס מענטשן קענען מיך איווען דאו איי דאנט נאו דעם, איך האב געמאכט בר מצוה מיין זון. שוין נאך שוין א פינף יאר צוריק, פיפל קעים טו די בר מצוה אין מאנסי ווייל זיי הערן מיך אויס און דעי, איך האב געזאגט איך מאך בר מצוה דעי קעים טו מזל טוב און איי פעלט ווערי גוד ווערי גרעטיפייד ווייסט מענטשן פיפל פיל קלאוס ענאף צו קאנעקשאן. באט דעט קען אנלי העפען אין מאנסי נו. איטס נאט ריעלי טרו ביקאוז ברוך השם איך האב יעדע וואך כמעט יעדע וואך אדער מענטשן אדער שבת געסט מענטשן בחורים קלינגען זיי ווילן קומען עסן ביי מיר אדער מענטשן קומען אין שול און א לאט אוו דעט קאמס

אלאנג וויט תנס יהושע מני בגדני, אוטאריטי, סקערסיטי, קאנסיסטענסי, רעסיפראסיטי, סאושעל פרוף און לייקינג, אמאנג אדערס, אר דיפרענט טולס אין סייקאלאדזשי א מענטש קען נוצן צו פארשטיין זיך אליין בעסער אין לעבן זיין בעסער אין פערענטינג זיין בעסער אין ביזנעס סיי אלס קאסטומער און סיי אלס ווענדאר. נאו, איז א פאדקעסט א גוד ביזנעס איידיע? די ענסער איז לייק דיס.

איף יו וואנט טו לוק עט איט טו ביזנעסעס דען עווערי טיים דעט ביזנעס סענדס קאסטומערס טו דעט ביזנעס יו העוו טו גיוו הים טווענטי פייוו פערסענט קאמישען ביקאוז אדערווייז קאוז דען יו סעי איטס א ביזנעס ביקאוז די פרי העז א וועי טו געט באט איף איטס איטס אוין ביזנעס דען איף הי סענדס קאסטומערס טו א דיפרענט ווענדאר נישט צו די אנדערע ביזנעס דיינע הי העז טו איף הי קען מעיק מאר סענדינג איט סאמווער עלס הי שוד בי סענדינג איט סאמווער עלס ביקאוז אגעין איטס איטס יו העוו טו בי עיבל טו סי עווריטינג פאר וואט איט איז איז א פאדקעסט א גוד ביזנעס דעסיזשען איט דיפענדס איף איטס אידער מעיקינג מאני אר ברינגינג אין קאסטומערס דעט אר גיווינג יו מאני פאר סאמטינג עלס איף איט איז איטס א גוד ביזנעס דעסיזשען איף נאט דען יו קען דו איט קאוז יו ענדזשוי איט, באט עז פאר עז א ביזנעס דיסיזשען איט וואודנט בי א גרעיט ביזנעס דיסיזשען. סאו דאנט גיוו אוועי איף איט מעיקס מאני קאוז יו מייט בילד יור אוין קאמפעטישען. סאו איף יו מעיק א פאדקעסט אבאוט קיגל ענד יו דיסייד טו מעיק א פראדוקט אויף האו טו קאט קיגל ענד יו אדווערטייז דעט ביזנעס ארגעניקלי אן דעט פארטיקולער פאדקעסט איט מייט בי א ווערי גוד מעטש וואן פאר די אדער. יו הערד איט?

סאו איטס אמעיזינג אז ס'איז געשען. און דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען דאס ממשיך זיין. זיי געזונט.